און זיך צוזאמען נעמען, ובאו האובדים בארץ אשור, די פארלוירענע וואס געפינען זיך אין אשור, די לאנד פון אשור, און אויך די אלע נידחים, די אלע פארווארפענע וואס זענען בארץ מצרים. מען ווייסט אלעמאל איז דא פשט, אבער נאך דעם פשט איז דא אסאך אנדערע עניינים אויכעט. לכאורה היינט, ווער געפינט זיך אין אשור? ווער געפינט זיך אין מצרים? אז משיח העט קומען, העט מען דארפן בלאזן א שופר כדי צו צוזאמען נעמען מענטשן פון אשור, מענטשן פון מצרים. ס'קוקט נישט אויס אזוי ווי ס'איז דא עפעס היינט מענטשן אין אשור אדער אין מצרים. קען זיין. וואו איז אשור לכאורה? אויכט א גרויסע שאלה פונקטליך אוואו איז אשור. נאר איינע פון די פון די טייטשן וואס איז דא אויף דעם איז דא אין ליקוטי מוהרן אין תורה נ ו. דארט איז די באוואוסטע ווערטער פון דעם הייליגן רבין ר' נחמן, געמאכט א ניגון אויף דעם, מען זינגט אסאך דעם ניגון, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. עס קומט דאס אויס אין די תורה, תורה נ ו אין ערשטע חלק אין ליקוטי מוהרן,

אבער ער פילט עפעס, ער פילט זיך שלעכט, ס'איז אים נישט גוט, ער זאגט וואס זאל איך טון, איך האב נישט די כוחות, איך קען זיך נישט מתגבר זיין, אבער ער פילט נאך עפעס, רבי נחמן רופט עס אן הסתרה, אבער ס'איז נישט קיין הסתרה שבתוך ההסתרה, ווייל דאס אליין אז ער פילט זיך עפעס נישט, ווי רופט מען עס אן דא אויף ענגליש, גילטי, יא, גילטי איז אמאל עפעס אזא נישט קיין עפעס אזא נעגעטיוו ווארט, אבער מען קען עס נוצן אויף א גוטע וועג אויכעט. די עצם זאך וואס ער פילט, איך בין נישט בסדר, נישט כדי צו זיך צוברעכן און נישט כדי צו מיואש ווערן, אבער ער זאגט, איך ווייס אז איך האב נאך א לאנג וועי, איך האב נאך א לאנגע וועג. די עצם זאך אז ער ווייסט פון דעם וויפיל ער געפינט זיך טאקע אין א הסתרה, די וועלט זאגט עס האט א מקור אין ספרים, די עצם ידיעת המחלה איז שוין א האלבע רפואה, אז א מענטש ווייסט פון וואס ער איז קראנק דאס אליין איז שוין א האלבע רפואה, עס איז דא אמאל וואס דאקטורים. קען איבער א ווען קען איך צו וויסן פון וואס פון וואס איז דער מענטש קראנק איך ווייס נישט מען דארף דאך האבן א דיאגנאזע מען דארף וויסן וואס וואס טוט זיך מיט די מענטש די עצם זאך ווען א מענטש ווייסט ר' נחמן שרייבט עס אפאר מאל אין ליקוטי מוהרן רבי נתן רעדט דאס אסאך גרויסע תלמיד פון ר' נחמן סיי אין מכתבי מוהרנת סיי אין ליקוטי הלכות רבי נתן זאגט ממש מען קען זיך פרייען מיט דעם וואס מען ווייסט אז מען איז קראנק ר' נחמן שרייבט אין ליקוטי מוהר"ן עפעס א פלאץ, דאס אליין וואס דו פילסט זיך אפסעט, נישט בא'טעמ'ט, נישט געשמאק, פריי זיך מיט דעם אליין, ווייל דו ביסט שוין אין עפעס א שטיקל מדריגה, וויפיל ס'איז א הסתרה אבער ס'איז נאר די ערשטע דרגה פון א הסתרה, פון ר' נחמן קומט אויס דארט אין ליקוטי מוהר"ן, דאס רופט זיך ארץ מצרים. געפינט זיך איצט ליל שישי פון פרשת בא, וואס דאס איז די פרשה פון יציאת מצרים, צדיקים האבן געזאגט, דער חוזה מלובלין און נאך צדיקים, אז שבת פרשת בא איז דער שורש פון פסח, דער שורש פון יציאת מצרים. געווען אזעלכע רעבעס וואס האבן ליב געהאט אז מ'קומט צו זיי פרשת בא, געווען אזעלכע וואס האבן געגאנגען צו די רעבעס פרשת בשלח, שבת שירה, בשלח, די רעבעס האבן געזאגט מצוה בו יותר מבשלוחו, בעסער קומען בא ווי קומען בשלח, ס'געווען אזעלכע וואס האבן געוואלט קריעת ים סוף, גוטע שידוכים, פרנסה. די רבי'ס האבן געזאגט, נע נע, מצוה בא יציאת מצרים, א מענטש קען האבן א שידוך, א מענטש קען האבן פרנסה, און ער גייט אריין אין מצרים. די שידוך איז מצרים, און די פרנסה איז מצרים. מען דארף האבן יציאת מצרים, די ערשטע דארף מען האבן פרשת בא. ווען מען האט יציאת מצרים, קען מען האבן נאך א קריעת ים סוף, מען קען האבן גוטע זאכן שפעטער. אבער ס'איז עס מ'דארף עס דערהערן מ'דארף עס וויסן אזוי ווי מ'האט פריער געזאגט ידיעת המחלה איז שוין א האלבע רפואה איז כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אז ידיעת הרפואה איז אסאך מער ווי א האלבע רפואה היינטיגע וועלט רופט מען עס אוועירנעס מודעות דאס וואס א מענטש ווערט מודע, דאס וואס א מענטש הייבט אן צו אויפכאפן, דאס דאס איז א דאס איז א מורא'דיגע ישועה פון א מענטשן, ווייל ווען א מענטש האט נישט דעם אויפכאפ, איז ער פארלוירן, ער ווייסט נישט וואס צו אויסנוצן זאכן, ס'איז אזוי ווי איינער א ביזנעסמאן. א מענטש וואס ער טוט אין מסחר, וואס ער דרייט זיך ארום ביזנעס וואס ער קען מאכן טאג טעגליך צענדליגער טויזענטער דאלאר, הונדערטער טויזענטער דאלאר, מיליאנען דאלאר, עס פארפאטשקעט זיך ארום זיינע הענט, דאס איז די גרעסטע אפסעט וואס עס קען נאר זיין, דער מענטש איז ממש אקעגן אים, ער קען מאכן אן א שיעור געלט, פארוואס מאכט ער נישט? ווייל ער כאפט נישט אויף אז מען קען.

און אז מען דערהערט און מען כאפט אויף אז דער דער זמן וואס מיר געפינען זיך, די מצוה בו יותר מבשלוחו, אז מען דערהערט פלוצלינג אז דאס דאס דאס האט דער חוזה געמיינט צו זאגן, דאס האבן די צדיקים געמיינט צו זאגן, אז פרשת בא איז דער שורש פון חג הפסח, ס'איז נישט קיין פשוט'ע זאך. ס'איז די שורש פון פסח. וויפיל הכנות מאכט א מענטש פאר פסח? בדרך כלל, פאר פסח יעדער איינער טוט אסאך השתדלות. מען קומט אים זאגן, זאל וויסן, מארגן ביינאכט איז די שורש פון פסח. דא טוט זיך אפ די פסח. שפעטער, אין אפאר חדשים ארום, וועט מען מאכן דעם פסח בפועל. אבער. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, איז פסח ביינאכט דארף מען זיך צוברענגען צו דעם געפיל, און דעם שבת וואס ס'קומט דארף מען זיך צוברענגען בעצם היום הזה, יישר כח פאר די הכנסת אורחים, בעצם היום הזה. הוצאתי את בני ישראל מארץ מצרים, דער באוואוסטער כלל פון אר"י הקדוש, צדיקים ברענגען דאס אסאך לשונות, הקריאה מעוררת את הזמן, וואס איז דאס יציאת מצרים? זאגט דער הייליגער רבי נחמן, דארט אין תורה נ"ו אז מצרים איז א ענין פון א מיצר. אין מדרש שטייט כל הגליות נקראים מצרים על שם שהם מצירים לישראל, אלע גלות רופט זיך אן מצרים ווייל ס'איז א ענגשאפט, מצרים איז מן המיצר. פשט, ווען א מענטש גייט אריבער אויף די וועלט א ענגשאפט, שפירט ער אז ער איז אין א ענגשאפט. ווען א מענטש איז אין א מיצר, שפירט ער אז ער איז אין א מצר. דאס זאגט ר' נחמן רופט זיך אן הסתרה. ס'איז נישט קיין הסתרה שבתוך ההסתרה. דאס איז הסתרה ווייל דאס וואס ער פילט אז ער איז אין א מצר, דאס איז שוין א שטיקל ישועה. ס'איז דא א גלות וואס ס'רופט זיך אן אשור. ר' נחמן זאגט די אשור איז מרמז אויף די ווארט כי כל הדרכים לפניו כמישור, אשור איז א אשרינו, אשור ער זאגט וואס ווילסטו פון מיר האבן ס'איז אלץ גוט ס'איז אלץ בסדר איך וויס נישט וואס דו ווילסט פון אים אפילו, מיצר? ענגשאפט? פון וואס רעדסטו? איך בין אין א ענגשאפט? איך בין אין א מצר? איך בין אין א גלות? מיר איז אלס בסדר, איך בין בסדר גמור, איך לעב א חיים טובים, ס'איז אים גארנישט שווער, ס'איז אים גארנישט ביטער, לכאורה דאך ממש די בעסטע זאך אויף די וועלט, א מחיה, ניין?

ס'איז נאך ערגער פון איינעם וואס ער האט די מחלה און ער ווייסט כאטשיג אז ער האט די מחלה אבער ער טוט נישט אנדערש צו א חטיבה, איינער וואס ער ווייסט נישט בכלל, אין איין מינוט פאלט מען אנידער און ס'איז געענדיגט. ס'איז דא א מושג וואס ס'רופט זיך אשור, און ר' נחמן טייטש אז דאס איז דאס איז פשט ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים. וואס האט דער אובד דארט געטון? ווייל א נידח ווייסט אז ער איז א נידח. א נידח, א אובד איז א ווייסט ער איז דאך א אובד, אובד מיינט ער האלט אין איין פארלוירן ווערן. דוד המלך זאגט אין תהלים תעיתי כשה אובד, די צדיקים ברענגען, ס'איז מרומז מסכת ר' נחמן אין א תורה אין ליקוטי מוהרן, שטייט נישט תעיתי כשה נאבד, תעיתי כשה אובד, איך בין א ציגעלע וואס האלט זיך אין איין פארלירן. דאס איז דער סוד פון ארץ אשור, דאס איז דער סוד פון כל כל הדרכים כל ההרים לפניו כמישור, ס'איז גלייך, ס'איז נישט קיין שום הסתרה. ווי קען מען געראטעוועט ווערן פון אזא פלאץ? איינע פון די מחשבות איז אויף היינטיגע פרשה איז דא א גרויסע מאמר אין ליקוטי מוהרן אין איינע פון די טיפע מאמרים אשרי מי וואס ער קען זוכה זיין זיך אריינטון אין דעם תורה סמך ד' אין ליקוטי מוהרן ס'איז געווען א איד, אן אמעריקאנער איד וואס ער לעבט שוין נישט אסאך יארן האט ארויסגעגעבן אסאך ספרים פון ברסלב אויף ענגליש איז געווען א אינטערעסאנטע האט געהאט זיין גענג אין ברסלב האט געהייסן רבי קאפלען געמאכט ספרים מיט אן אופן פון מעדיטעישען מעדיטאציע איז געווען נישט קיין סטאנדארדיגע מענטש רבי אריה קאפלען. און ער ער ער איז די גאנצע התקרבות זיינע איז געווען דורך תורה סמך ד דליקוטי מוהר ן. אויף די תורה סמך ד האט ער געמאכט א גאנצע איבערקערעניש. ס'איז באוואוסט א איד איז געווען אין ברסלב האט געהי אין פוילן נאך רבי יצחק ברייטער וואס ער האט איבערגעקערט פוילן און געמאכט אן גוזמא טויזענטער מקורבים. האט ער מקרב צו רבי נחמן פאר די שואה. דער רבי יצחק ברייטער איז געווען א גרויסער גאון און ער זאגט די גאנצע התקרבות זיינע צו ברסלב איז געווען דורך די תורה סמך ד' דליקוטי מוהר ן, זייער א טיפער מאמר, א הייכער מאמר, אבער די די פרובירן עפעס א א נקודה פון דעם מאמר, דאס מאכט ליכטיג דעם ענין פון ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. פרובירן זעהן וויפיל מען קען עס אראפברענגען אויף ווערטער וואס מען קען עס פארשטיין עפעס. ס'איז דא א מושג אין קבלה, מסתבר אסאך האבן געהערט די ווערטער, און מען טראכט א, אסאך מאל טראכט מען נישט אריין אין די ווערטער. ס'רופט זיך אין סוף. קבלה רופט זיך עס אין סוף, אור אין סוף. שטייט אז פאר פאר דער בורא עולם האט באשאפען די בריאה איז אלץ געווען אין סוף. מען זאל געבן א טראכט א מינוט וועט מען כאפן אז מען מען מען וואס מיינט אין סוף? און אמת ס'איז נישט שייך אזא זאך אז א מענטש וואס ער איז א מוגבל זאל קענען פארשטיין דעם מהות פון אין סוף, ס'איז נישט שייך אזא זאך, ווייל אין סוף איז איז ממש די אפאזיט, איז די פארקערטע זאך פון פון פון פון הגבלה, און מיר זענען במציאות זענען מיר אלע מוגבלים, מיר זענען אלע מצומצמים, מיר זענען געבוירן געווארן, מיר זענען באשאפן געווארן אין מקום און אין זמן און מקום וזמן איז פארקערט פון אין סוף, דעריבער טאקע מען קען נישט ארויס האבן דעם אין סוף מיט א אמת, אבער וואס? ס'דא א מושג וואס רופט זיך א רושם, רשימו, ס'קען פון דערווייטענס יעדער איינער לפי דרגתו לפי עניינו, בפרט אז א מענטש טוט מער השתדלות, רוחניות'דיגע השתדלות, התקרבות צו צדיקים, עס קען עפעס געבן א שיין אריין אין א מענטשן, עפעס א געפיל פון למעלה מן הזמן, פון למעלה מן המקום, פון א אין סוף'דיגע הרגשה. ס'איז דא עטליכע עטליכע תורות און ליקוטי מוהרן וואס ר' נחמן רירט אן דעם ענין. אין די רגע וואס מען פארשטייט פונדערווייטנס אז ס'איז דא א מושג וואס ס'רופט זיך אין סוף, קען מען אויכעט נעמען טראכטן און פארשטיין אביסל אז אין אין סוף איז נישט שייך קיין בריאה, אין סוף איז פונקט פארקערט פון א בריאה, בריאה איז א צמצום, בריאה איז פשט עד פה ועד פה, ס'איז פארקערט פון אין סוף. איז דא א גרויסע שאלה, ווי אזוי האט ער כביכול, און מ'קען פרעגן אזא סארט שאלות אביסל ס'איז נוגע צו מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, וואס חזל זאגן אין מסכת חגיגה אז מ'קען נישט פרעגן די שאלות אבער עפעס קען מען אנרירן, ווי אזוי האט מען בכלל באשאפן די בריאה, אויב אלץ איז אין סוף, ווי ווערט א בריאה אין אין סוף? קענסט אריין גיין אין די זון? איז ווי קענסטו באשאפן א בריאה אין די זון? אויב אלץ איז אין סוף, ווי ווערט באשאפן? ווי ווערט ווי ווערט א מציאות אין א בריאה אין א אין סוף? איז דא א גרויסער סוד. וואס דאס אליין קען מען זאגן רופט זיך אין סוף ווייל דער אייבישטער ווייל דער אייבישטער איז זיך א צמצום שם ווען מען זאגט דעם אייבישטער ווייל ער איז א אין סוף האט ער געקענט מאכן אזא מציאות אז ס'זאל ווערן א בריאה אין דעם אין סוף ווייל אויב ער וואלט עס נישט געקענט מאכן איז דאך ווייטער נישט קיין אין סוף. יא, אבער וואס דער אר"י הקודש האט אונז מגלה געווען עס האט די מקור איז אין זוהר פון רבי שמעון בר יוחאי, נאר אין זוהר די זוהר רוב באהאלטן אין די סארט לשונות, און דער אר"י הקודש אין עץ חיים ברענגט ארויס אראפעט מער מיט לשונות וואס מען קען אז מער דערהערן. ער זאגט א אינטערעסאנטע סארט דערהער. כביכול, ס'איז א לשון פון אר"י, כשעלה ברצונו הפשוט, בשעת ס'איז ארויפגעגאנגען אין דעם רצון פון דעם אין סוף, לברוא את העולם, צו באשאפן א וועלט, האט ער געמאכט צמצם את אורו אין סוף לצדדים. כביכול דער אייבישטער איז געגאנגען, דער אייבישטער וואס איז דאך אין סוף, און האט געגעבן אזוי א מאך, אזא עיגול, האט אוועק גערוקט, אינמיטן דעם אין סוף האט ער געגעבן א מאך, א מצב וואס רופט זיך חלל הפנוי. דער חלל הפנוי איז איינע פון די טיפסטע עניינים אין קבלה, מ'קען זאגן אז אויף דעם חלל הפנוי טוט זיך אויס א גרויסע מחלוקת פון דעם ווילנער גאון מיטן בעל התניא, צו ס'איז כפשוטו צו ס'איז עכט נישט כפשוטו. א גרויסע אריכות איז דא אויף דעם מושג פון חלל הפנוי, מיר גייען נישט אריינגיין איצטער לערנען די סוגיא פון חלל הפנוי, ווייל עס איז באמת טיף, איך האב נישט איך האב נישט איך האב נישט ארויס וואס דארט טוט זיך בכלל. נאר דער הייליגער רבי נחמן ברענגט עס אראפ אויף למעשה פאר יעדן איינעם. ר' נחמן זאגט אזוי, דער אר"י הקדוש שרייבט אז ס'איז געווארן אזא מצב, דער אר"י הקדוש ברענגט א דוגמא, טאמער די טבע הבריאה איז אז מען מאכט א פייער, מאכסט א פייער אין א שטוב, צינדסט אן עפעס א פאפיר און ס'ווערט פון דעם א טשאד, א עשן, די טבע איז אז די עשן ווערט צושפרייט ער גייט אזוי אויפן דר'ערד, ער הייבט זיך אויף אויף די ווענט, און ער גייט ארויף ביז די כיפה, ער זוכט אוואו צו זיך צושפרייטן, און ס'ווערט א מצב פון א עיגול. זאגט דער אר"י הקדוש, אז ווען דער אייבישטער האט געמאכט דעם צמצם אור אין סוף לצדדים, ער האט אוועק געשטופט דעם אור אין סוף און האט געמאכט א חלל אינמיטן וואס עס רופט זיך חלל פנוי, אזא קייקל וואס דארטן איז נישטא קיין אין סוף. ר' נחמן ווען ער רעדט אזוי זאגט ער, ווי קען מען זאגן אזא זאך? ווי קען מען זאגן אזא זאך? ווי קען מען זאגן א זאך אז ס'דא א פלאץ וואס דארטן איז דער אייבערשטער נישטא? דאס זאגן מיר דאך חלל פנוי, און דאס איז דער שורש המחלוקת פון גאון מיטן בעל התניא, מען קען זאגן בכלל אזא זאך אז ס'איז דא עפעס א מציאות אין זמן און אין מקום וואס גאט איז דארטן נישטא? אבער דאס שטייט פון אר"י, יא, דער אייבישטער דער אין סוף האט געמאכט אז ס'זאל ווערן אזא מציאות פון צמצם את אור אין סוף לצדדין ונעשה באמצע חלל פנוי מאלוקות. ר' נחמן איז מדייק, ודבר זה אי אפשר להבינו עד לעתיד לבוא. ווייל כי צריך לומר בו דבר והיפוכו. זיכער קען מען נישט זאגן אז ס'דא א פלאץ וואס איז נישטא דער אייבישטער, אבער זיכער דארף מען זאגן אז ס'איז דא א חלל הפנוי. ווייל דער חלל הפנוי האט געמאכט א מצב אז כביכול דער אין סוף האט געזאגט או, איצטער אז ס'איז דא א חלל הפנוי האט ער ממשיך געווען א קו, אזוי רופט זיך עס אין קבלה, המשיך קו פון דעם אין סוף וואס איז ארום דעם חלל פנוי, ער האט געגעבן א רוק אריין אזא קו אזוי ווי אן עשן, און דער קו איז געווארן כתר, האט ממשיך געווען נאך א קו, ס'איז געווארן חכמה, נאך, ס'איז געווארן בינה, און אזוי האט ער באשאפן די צען ספירות, די עולמות, די פרצופים. קוקט אויס אזוי ווי ס'איז א שיעור פון מקובלים, ישיבת תורת חכם פון רבי ישעי' מאיר מארגענשטערן אדער שער השמים, שובבים דארף מען נאך זאכן צו ברענגען, יא ברוך השם, וואס קלערט איר? יעדער איינער פון אונז וועט ארויפקומען בשמים, וואס וועט מען אונז פרעגן.

און די פינפטע שאלה, האסט געלערנט עץ חיים? ציפיסו במעשה מרכבה? גרייט זיך, דאס וועט מען פרעגן. מ'וועט נישט פרעגן וואסערע קאפעליוש ביסט געגאנגען, וואו האסטו געדאווענט, וואסערע שול ביסטו געגאנגען, ווער איז געווען דער רבי דיינער, קבלה האסטו געלערנט? ס'וועט קיינעם גארנישט העלפן, מיר דארפן ענטפערן.

יא, מיט היינטיגע נאכט העט מען קענען ענטפערן יא, מיר האבן אביסל אריינגעקוקט אין מעשה מרכבה, ציפיסו במעשה מרכבה, אבער עס איז אלץ נאר א הקדמה כדי צוקומען צו די עיקר נקודה און למעשה ווייל דער הייליגער בעל שם הקדוש און אזוי אלע תלמידי הבעל שם, זיי האבן אלע געקומען און אונז מגלה געווען אז די גאנצע קבלה וואס מיר זאגן, וואס מיר לערנט, וואס מיר רעדט, איז כדי צו ארויסנעמען פון דעם יסודות אין עבודת השם למעשה. דער אר"י הקדוש קומט און ער זאגט אז ס'איז דא א גרויסער סוד, נאכדעם וואס ס'איז געווען א חלל הפנוי, און דער אייבישטער האט ממשיך געווען, דער אין סוף האט ממשיך געווען זיין אין סוף אין דעם חלל הפנוי, און אזוי האט ער באשאפן א וועלט, ווייל. אן חלל הפנוי קען נישט ווערן באשאפן קיין וועלט, ס'איז אלץ אין סוף, אין סוף קען מען נישט באשאפן גארנישט, כדי צו באשאפן מוז זיין א מציאות פון א צמצום פון א חלל פנוי, אין דעם חלל פנוי קען מען שוין אנהייבן באשאפן א וועלט, זאגט דער אר"י איז געווארן נאך א זאך דעמאלטס, ס'איז מרומז אין מדרש.

ס'איז א מיסטעיק. נישט דאס האב איך געמיינט. נאכאמאל, ניין, נישט דאס האב איך געמיינט. זייער א שווערע לשון המדרש, וואס איז פשט? דער אייבערשטער האט א טעות געהאט? ער האט נישט געוואוסט וואס ס'גייט באשאפן ווערן? ס'רופט זיך אויף עברית פס ייצור לא תקין, איך ווייס מסתבר אויף ענגליש האט ער זיכער, מען פארקויפט עס ביליג די זאכן, יא. ליין, ליין וואס איז? דער אייבערשטער באשאפט א וועלט, ער זאגט נע נע נע נע נע, עס איז נישט דאס. מאך איז געווען. אוי, שפעטער, וירא אלוקים כי טוב, דאס איז גוט. דער מדרש חזל, לויטן אר"י הקדוש, לויט די מקובלים, ליגט די גרעסטע סודות התורה. ס'רופט זיך אין קבלה, נאך א לשון, אזוי ווי ס'איז דא חלל פנוי, ס'רופט זיך שבירת כלים. ס'איז דער אייבערשטער ווען ער האט ווען ער האט ממשיך געווען א אור פון אין סוף אין דעם חלל פנוי באשאפן די וועלט, איז אנשטאט צו ווערן באשאפן א וועלט איז געווארן א מצב וואס איז שבירת כלים, שבירת כלים איז א לשון אסאך מאל איז דא וואס די לעקטער איז דא צופיל לעקטער גייט אריין אין וואס ווערט? ס'פלאצט. יא, ס'איז א לשון פון ריבוי השמן גורם לכיבוי הנר, צופיל חשמל, צופיל עלעקטריק, ס'קען נישט אויסהאלטן, די כלים האבן נישט די כוחות צו אויסהאלטן אזא אור, פלאצט דאס, כביכול ס'איז געווען א מצב וואס די אור וואס איז ארויסגעקומען פון אין סוף אין די כלים איז געווען צו א שטארקע אור, ס'האט געפלאצט. די צוויי עניינים וואס ס'רופט זיך חלל פנוי.

ס'גייט אריבער אויף א מענטשן מצבים וואס בשעת מ'וויל א מענטש זאל וואקסן, מ'וויל ס'זאל באשאפן ווערן א נייע בריאה אין אלע עניינים, בפרט אין גרויסע צייטן, א נייע וואך, א נייע חודש, א נייער יאר, יעדע טאג, ס'ווערט געבארן א נייער קינד, א שידוך זיך, א חתונה, יעדן מאל ווען ס'איז דא א נייער ענין, אבער ס'איז יעדע טאג. א נייע פרנסה, א נייע דזשאב, א נייע פאנטענציאל, און אזוי אין שלום בית, ווען ס'קען ווערן עפעס א גוטע מצב, פארדעם ווערט א מצב פון א חלל פנוי, און אפילו בשעת ס'הייבט זיך אן צו בויען

שפעטער ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אה, ס'הייבט אן, אבער ויאמר אלוקים יהי אור, אבער מ'זאל וויסן זיין אז ס'איז דא א מצב וואס ס'גייט אריבער בכלליות בכללי כלליות בכלליות בפרטיות בפרטי פרטי פרטיות אויף יעדן איינעם חלל פנוי מיט שבירת כלים.

ווען א מענטש גייט אריבער א מצב און דאס איז גאר איידעלע עניינים, יעדער איינער וואס ער זיצט דא זאל געבן א טראכט א מינוט וועט ער זען ס'איז דא זאכן וואס ער שפירט אז ער איז נישט בסדר, יעדער איינער, יודע צדיק נפש בהמתו א מענטש קען זיך, איך פארשטיי, איך בין נישט בסדר אין אלע עניינים, צווישן זיך מיט דעם אייבערשטן, צווישן זיך מיט מיט זיין ווייב, מיט זיינע קינדער, מיט זיינע עלטערן, מיט חברים, מיט שותפים, ס'איז דא זאכן וואס א מענטש שפירט, איך ווייס איך בין נישט בסדר, ער איז אין מצרים, דאס איז שבירת כלים. דארטן איז גרינגער צו האנדלען ווייל ער ווייסט אז ער איז נישט בסדר, עס איז אים שווער, ער האט נישט קיין כח זיך מתגבר זיין, אבער עס איז א האלבע רפואה אז ער ווייסט די מחלה. יעדער איינער וואס זיצט דא, איז דא אזעלכע זאכן ביי אים, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון אים, איך בין נישט בסדר? איך בין עפעס מיין ווייב איז נישט בסדר, איך בין נישט בסדר, מיינע קינדער זענען נישט בסדר, מיינע עלטערן זענען נישט בסדר, מיין שותף איז נישט בסדר, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט, אלץ בסדר גמור. ס'איז דא מאל וואס די הסתרה שבתוך ההסתרה איז אזוי גרויס, רחמנא ליצלן, וואס א מענטש ממש ס'רופט זיך אן ליבי סחרחר עזבני כוחי ואור עיני גם הם אין איתי, ס'א לשון הפסוק פון דוד המלך, ס'דא א מצב פון ליבי סחרחר, די הארץ ווערט אזוי פארדרייט, ס'ווערט אזא עזבני כוחי, און אור עיני גם הם אין איתי, א מענטש, יעדער איינער אין זיינע מצבים, ס'קען אמאל אריבערגיין אויף א מענטשן טעג, וואכן, חדשים, יארן, ער האט נישט קיין שום שייכות צו רוחניות, ווער ווייסט וואס דו ווילסט פון אים, ס'אלץ בסדר גמור, ס'גוט, ער לעבט א חיים טובים, יעדער איינער אין זיינע עניינים, איינער איז זיך מחיה. מיט אלקאהאל, און איינער איז זיך מחיה מיט דראגס, און איינער איז זיך מחיה מיט לשון הרע, מיט רכילות, און איינער מיט מחלוקת, דאס איז זיין אלקאהאל, דאס איז זיין דראגס, מ'דארף דווקא דראגס? מ'קען שמעקן אנדערע זאכן אויך. מחלוקת איז אויכעט א דראגס, לשון הרע, ניבול פה. און איינער איז סתם די ביזנעס איז א דראגס ביי אים ער מאכט געלט און ס'גייט ס'איז גוט ער לעבט אז ס'ווארט ס'ווארט א חיים טובים גיב אים א האלט אפ און זאג אים האלא אוואו לעבסטו אוואו קריכסטו זאג וואס ער קוקט דיר אן ווי א משוגענער איך בין נישט בסדר? איך מאך געלט! יא אבער אלס בסדר מאכסט געלט אבער וואס איז נאך די געלט? נאך די געלט איז נאך נאך עפעס דא? איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון אים ער איז אין א הסתרה שבתוך ההסתרה ער איז אין א חלל פנוי ניין נישט קיין שבירת כלים, שבירת כלים איז א פלאץ וואס א מענטש האט גילטי, א מענטש שפירט ניין ניין ניין ס'איז מיר נישט גוט, איך בין נישט בסדר, איך דארף אנדערש, איך דארף איך דארף זיך אנדערש מאכן, אין חלל הפנוי דארט איז די מצב זייער ביטער. ווי קען מען עס מתקן זיין? שבירת כלים, פשט, הייב אן צו ארבעטן, דו ווייסט אז דו ביסט נישט בסדר, דו שפירסט עפעס א משהו, אבער אין חלל הפנוי, עס איז אלץ פארשטעלט, עס איז הסתרה שבתוך ההסתרה, עס איז אשו, עס איז כל, ר' נחמן ברענגט דעם לשון חזל, כל העובר עבירה ושנה בה, נעשה לו כהיתר. דאס איז שוין אשור. דאס איז אשור. היתר! ס'איז בסדר גמור. ער זאגט, איך ווייס נישט וואס דו ווילסט פון מיר, איך בין דער בעסטער מענטש אויף די וועלט. ער הייבט נישט אן צו אויפכאפן בכלל אז ער געפינט זיך אין עפעס א פראבלעם. איך האב נישט קיין פראבלעמען. און ס'מוז נישט זיין אז אין אלע עניינים שפירט ער האט נישט קיין פראבלעמען. אבער ס'איז דא עניינים, יעדער איינער אין זיין ענין, וואס ער דארף אנדערש ווערן און ער ווייסט נישט וואס דו ווילסט פון אים. ווי קען מען, וואס איז די ארבעט, וואסערע זאך קען מען טון כדי דארטן אנדערש ווערן. אין ליקוטי מוהר"ן ווערט נתברר אז ס'איז דא עטליכע עצות אויף דעם. אין די תורה סמך ד' וואס מיר האבן פריער דערמאנט, זאגט דער הייליגער רבי נחמן, אז איינע פון די וועגן ווי אזוי צו קענען אויפכאפן דערהערן אין די הסתרה שבתוך ההסתרה אז איך דארף אנדערש ווערן, איז דורך ניגונים, אז ישיר משה ובני ישראל. ר' נחמן זאגט אז דאס איז דער סוד פון מכת ארבה, היינטיגע פרשה הייבט זיך אן מיט מכת ארבה.

פרעה אליין איז דער סוד פון אשור, פרעה איז חלל הפנוי, ר' נחמן מאכט אריכות פארוואס, און דער אייבישטער זאגט פאר משה רבינו, דאס איז איינע פון די הסברים פארוואס שטייט בוא אל פרעה, לכאורה וואלט געדארפט שטיין לך אל פרעה, וואס איז בוא אל פרעה? לך אל פרעה, די וועלט זאגט אויב ס'וואלט געשטאנען לך, וואלט נישט געווען קיין שובבים, און עס וואלט געווען שולבים, אבער איינע פון די הסברים איז. אז די נפקא מינה פון לך מיט בוא איז בוא פשט קום מיט מיר צוזאמען ווייל פרעה חלל הפנוי אפילו משה רבינו קען נישט אליין דארטן דארף מען דער אייבישטער זאל זיין מיט דיר צוזאמען קום מיט מיר צוזאמען צו פרעה און דאס איז א זייער אינטערעסאנטע הערה דא דא.

דעריבער שטייט נישט אין די תורה אז דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו אז ס'גייט זיין ארבה. קוקט אריין אין די פסוקים וועט איר זען. דער רמבן שרייבט, אין הכי נמי עס שטייט נישט אבער מסתבר אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט אז ער זאל זאגן פאר פרעה אז ער גייט ברענגען ארבה. ווייל זאגט דער רמבן אז נישט אלעמאל שטייט אין די תורה וואס דער אייבערשטער זאגט נאר וואס משה רבינו טוט דאס איז מוכיח וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן. דאס איז א שיטה. אבער איז דא א מדרש חזל נע אז דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו משה די מכה איצטער קלייב דו אויס געגאנגען משה רבינו האט אויסגעקליבן מכת ארבה איז א גרויסע פאר פארוואס וואס וואס האט ער געזען משה רבינו אין דעם היישעריק אז דאס גייט איבערקערן פאר פרעה דער חתם סופר איז מסביר דעם מדרש חזל אזוי ס'דא עטליכע מחשבות אויף דעם, דאס איז איינע פון די מחשבות. פרעה האט געזאגט פאר משה רבינו, משה, דו ביסט משוגע אינגאנצן? דו גייסט נעמען א פאלק וואס ער איז שוין צוויי הונדערט יאר א עבד, זעקס און אכציג יאר אויף א שרעקליכע וועג, אבער צוויי הונדערט צען יאר, דו גייסט זיי ארויסנעמען פריי? דו גייסט זיין דער מנהיג זייערער? נעם א ראש ישיבה זאל ער נעמען די בחורים ארויספארן מיט זיי אויף איין טאג אין א אין א איין טאג זאל דער ראש ישיבה זאגן היינט איז נישטא יעדער בחור קען טון וואס ער וויל אויס אויס גלות מצרים ישיבה. ווי קוקט אויס דער ראש ישיבה? משה דו גייסט נעמען אפאר מיליאן מענטשן וואס זענען עבדים און דו גייסט זיי ארויסנעמען לכבוד שכינה? הא? ווי די שווארצע. דו ווייסט וואס דו גייסט טון? דו נעמסט אויף דיר די אחריות? ער האט געלאכט פון אים. האט משה רבינו אים געוואלט באווייזן ווי ער איז נישט גערעכט און האט אים געברענגט מכת ארבה. פרעגט דער חתם סופר וואס וואס איז מכת ארבה די תשובה פון משה רבינו שטייט אין חזל ס'איז געבויט אויף פסוקים אין משלי אז אלע חיות און אלע עופות און אפילו פיש האבן א מלך יעדע בעל חי האט א מלך וואס די מלך פירט זיי אפילו עס רופט זיך דער מלך איי ווי אריה מלך מלך שבחיות ס'איז דא איינער וואס ער פירט די גאנצע זאך שטייט אין חזל ס'איז א פסוק אין משלי חוץ פון א ארבה היישעריק די לשון הפסוק איז אשר אין לו פשוטע יא ביי פיש איז דא ביי אלע חיות זעט מען ס'איז דא איינער וואס אלע גייען אים נאך. ס'איז דא איינער אפילו ביי בינען ביי עופות זיי פליען און אלע לויפן נאך איינעם. מיר זעהן נישט וואזוי ס'קוקט אויס, ווייל ס'קוקט אויס אלעס די זעלבע, אבער עס זעהט אויס אז די חיות ווייסן, יא, זיי ווייסן. אבער ביי ארבה שטייט דער לשון הפסוק, אשר אין קצין למו, זיי האבן נישט קיין, זיי האבן נישט קיין שר, זיי האבן נישט קיין מושל, און די אינטערעסאנטע זאך איז, דער היישעריק דער ארבה ווען ער קומט ער קומט מיט מיליאנען און זיי פארן מסודר'דיגערהייט און זיי גייען צוזאמען זיי רוקן זיך צוזאמען זיי פארן צוזאמען זיי גייען צוזאמען זיי קומען צוזאמען משה רבינו זאגט פאר פרעה גיב א קוק וואס איז פשט פון דעם? זאגט ער אים ס'איז דא אזא מושג רבי נחמן ברענגט אין די תורה ס"ד א פסוק ער זאגט אז עס איז ראשי תיבות ארבה, ארבה איז ראשי תיבות א פסוק אין משלי ח', אכן רוח הוא באנוש, די פשוט'ע פשט איז אכן ווייל עס איז אמת אז ס'איז דא א רוח אין די מענטשן, מיר ווייסן אז א מענטש האט כל מיני נעמען, די העכסטע נאמען איז די אנדערע זאגן איז איש אדער אדם, אנוש איז די נידעריגסטע מדרגה פון א מענטש, דור אנוש, אנוש איז לשון א כמעט א פארלארענער, אויף עברית נוצט מען היינט דעם ווארט אסאך, פצוע אנוש, איינער וואס ער איז פארוואונדעט אויף זעהר אויף א שווערע וועג, אנוש, אנוש, ס'איז כמעט א פארלארענער, אזוי ווי ייאוש. אנוש איז א נידעריגע מדריגה פון א מענטש. אכן רוח הוא באנוש איז ראשי תיבות ארבה, און דער ווארט פון דעם איז, ס'איז דא עפעס א רוח, וואס דער רוח איז שווער צו מסביר זיין, אבער דער רוח איז דא. משה רבינו זאגט פאר פרעה, דו פרעה קומסט מיר זאגן אז מ'נעמט ארויס די אידן פון מצרים, זיי וועלן איבערקערן די וועלט און משה וועט נישט קענען זיך משתלט זיין אויף זיי. איך וועל דיר ווייזן די ארבה אזוי ווי דער ארבה האט נישט קיין מלך און אלע גייען צוזאמען, אכן רוח הוא באנוש. רבי נחמן גייט אריין זייער טיף דארט און ער איז מסביר אז דער רוח איז מרמז אויף שמחה, אויף ניגון שירה וזמרה. ווען א מענטש געפינט זיך אין א מצב זאגט ר' נחמן פון תוהו ובוהו, פון חלל הפנוי, וואס קען אים ראטעווען? ס'איז דא עטליכע עצות, איינע פון די עצות, זינג א ניגון, זינג א ניגון, רוח הוא באנוש. דער ניגון וועט דאס שטעלן אויף א ריכטיגע פלאץ. ווען א מענטש קומט אריין אין שטוב ווי די שלום בית איז אויף דעם בעסטן וועג, רחמנא ליצלן, זאל ער זאגן פאר די ווייב, קום מיין טייערע ווייב מאכן א מצוה טאנץ. נאר ביי די חתונה ביינאכט מעג מען מאכן א מצוה טאנץ? מיין טייערע ווייב קום טאנצן א טענצל. שפעטער וועט מען זיך הרג'ענען. יא באלד וועט מען רעדן אז יא קום זינגען א ניגון. יעדער איינער זאל פרעגן אמאל די שאלה פאר זיך, ווען איז געווען די לעצטע מאל וואס ער האט געזונגען מיט זיין ווייב עפעס א ניגון? ווען איז געווען די לעצטע מאל ווען דו ביסט געזעסן מיט דיין ווייב צוזאמען און געזונגען א ניגון? ווען איז געווען די לעצטע מאל ביסט געזעצן מיט דיין קינד צוזאמען, מיט דיין טאטן, מיט דיין מאמע, בשעת מ'האט זיך ארומגעשלאגן געזאגט, קום מאכן א סטאפ אויף פינף מינוט, קום זינגען א ניגון צוזאמען, קום ארויסנעמען א גיטאר, נאכהער וועט מען זיך שלאגן, נאכהער וועט מען רעדן ווייטער, און אזוי א מענטש מיט זיך אליין אויך. ווען א מענטש גייט אריבער, ס'קאכט זיך, ס'קאכט זיך, ס'קאכט זיך. זינג א ניגון מיט דיר צוזאמען. היינט די טעיפן זינגען אסאך, אבער דער מענטש זינגט נישט. זינג מיט דיר צוזאמען א ניגון. רבי נחמן זאגט, אז ישיר משה ובני ישראל. משה רבינו האט געקענט קומען צו פרעה, ווייל ער האט געהאט דעם סוד פון אכן רוח הוא באנוש פון מכת ארבה, אין מדרש שטייט אז משה רבינו האט געברענגט מכת ארבה פורים, אנדערע זאגן טו בשבט אנדערע זאגן פורים, ס'דא צוויי מדרשי חזל, ביידע איז ביידע איז דער זעלבער טיפער ענין, דער סוד פון ניגונים. פורים שטימט בעסער פאר אונז. הא? פורים שטימט בעסער פאר אונז, מ'טאנצט און דעם הצילני מקליפת שטימט בעסער פאר אונז.

דאס איז דאס איז נאך עצות, דער ענין פון צעקה, דאס איז תורה י ב אין ליקוטי מוהרן, שרייען איי איי, אבער מיר רעדן איצט אויף די נקודה פון תורה ס ד וואס מיר האבן דערמאנט, מיר האבן אלץ גערעדט אויף דעם וואס מ'האט אנגעהויבן צו זינגען פריער דעם ניגון. און והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, דער יתקע בשופר גדול דאס איז די עצה, ווייל שופר מצד אחד איז צעקה, שופר איז א מורא'דיגע קול צעקה, אבער שופר איז אויכעט א מורא'דיגע קול נגינה, שופר אין תנך מיינט קול הנגינה, ר' נחמן ברענגט אין א תורה אז שופר איז ראשי תיבות פשוט, כפול, שילוש, ריבוע, ס'איז דער סוד פון שיר פשוט, כפול, משולש, מרובע. א באוואוסטער כלל, א אמת'ער ניגון שטייט פון אר"י הקדוש אזא זאך. א ניגון וואס איז געהער צו כלל ישראל, נישט קיין גלות'דיגער ניגון, א גאולה'דיגער ניגון, האט אין זיך פיר חלקים. פֿיר פֿעלער. און יעדער פֿאַל האָט אין זיך פֿיר פֿעלער. אַז איר וועט זיך מתבונן זײַן, וועט איר זען די אמתע, גאַנצע ניגונים, גאולה-דיקע ניגונים, דאָס איז שיר פּשוט, כּפֿול, שילוש, ריבוע. און דאס איז דער סוד פון אכן רוח הוא באנוש, דאס איז אז ישיר משה ובני ישראל, ווילסט ארויס גיין פון פרעה, ווילסט ארויס גיין פון מצרים, ווילסט האבן א קריעת ים סוף, ס'איז דא אסאך עצות, ס'איז דא נאך עצות, אבער איינע פון די עצות, און איינע פון די שטארקע עצות, זיי זיך מחיה מיט א ניגון, ר' נחמן האט אמאל געזאגט אז ס'איז שוין גאר ביטער בשעת ס'גייט אריבער אויף א מענטש אמאל, קען מען זיך מחיה זיין מיט א ניגון, דער יצר הרע גיבט זיך א פאק אריין אין אוזן, נע נע נע, נאר זינג מיר נישט יעצט קיין ניגונים, ער וויל בלייבן אין דעם פלאץ פון דעם תוהו ובוהו, פון דעם עמפטי עמפטי תורה מ"ט אין ליקוטי מוהרן יא ס'איז עמפטי ס'איז אויך תורה מ"ט בלייב און בלייב אין דעם חורבן ווילסט זיך ראטעווען פון דעם חורבן ווילסט ארויסגיין פון דעם פלאץ נאך א ניגון נאך א ניגון און פאוואלע נישט כלל ישראל אם אינם נביאים בני נביאים פאר מען גייט אריין אין שבת קודש איז דא אזא חלל הפנוי ביי יעדע אידישע שטוב ערב שבת נאכמיטאג אוי אוי אוי חלל הפנוי מיט שבירת כלים כלל ישראל פארשטייט וואס טוט מען? לכה דודי לכו נרננה קום זינגען. מ'גייט בויען א שטוב, א חתונה, וואס טוט מען ביי חתונה? א אויפרוף, טוט זיך א. ניגונים, וואס איז די ניגונים אזויפיל? ווילסט בויען? ווילסט ראטע, ווילסט געראטעוועט ווערן פון דעם חלל הפנוי מיט די שבירת כלים?

אַכט און זיבעציק. די סוד פון אַכט און זיבעציק ס'איז נישט קיין סתם א גימטריא, דער אר"י הקדוש שרייבט אז מען זאל עס מכוון זיין נשמת כל חי, נ כ ח. און איינע פון פון די טיפע מחשבות אויף דעם, זיכער דא אין דעם זייער אסאך טיפע עניינים, אבער אלעמאל פרובירט מען דורכגיין א טיפע זאך און עפעס באקומען פון דעם. מען האט פריער דערמאנט פון ר' נתן מברסלב אז מען דארף פערציג טעג פאר פורים שרייען הצילני מקליפת המן עמלק, וזכני לקדושת מרדכי ואסתר. חנוכה איז ברוך השם געווען, חנוכה איז אריין, מיר זענען איצטערט שוין שובבים און הכנה צו פורים, און וואס מער מ'טוט זיך גרייטן, וואס דער עיקר זיך גרייטן איז מיט רצונות, כיסופים, געגועים, השתוקקות, קען מען זוכה זיין מער. איינע פון די גרויסע סודות התורה וואס ס'שטייט אויף פורים,

מר גט, איך ווייס נישט ווי שרייבט דאס, גט מר מיינט אז מען גיבט א גט פאר עמלק, עמלק איז גימטריא מר. עיין ח' מאכט אז ס'זאל ווערן מר גט. אבער ס'איז נישט קיין פשוטע זאך. ס'איז בכלל נישט קיין פשוטע זאך. ס'איז דא א סוד וואס ס'רופט זיך, וואס ס'שיינט נאר פורים. און שמחת תורה מיט שבועות, וואס אין די דריי זמנים שיינט דאס עפעס א משהו, וויפיל ס'קען שיינען אין ימות הגלות, און בשלימות וועט עס שיינען ווען משיח וועט קומען, און דאס רופט זיך דריי הוויות, דריי מאל יוד קי ואו קי, וואס יעדע יוד קי ואו קי איז געבויעט פון פיר און צוואנציג אויגן. וואס צוזאמען איז דאס עיין ב', כף ד', כף ד', כף ד' איז עיין ב', דאס איז דאס איז א מושג וואס כביכול דער אייבישטער מיט זיין יוד קי ואו קי קוקט ער אריין אויף די וועלט מיט אפענע אויגן, עד כדי כך אז דער יוד קי ואו קי איז געמאכט פון אויגן, דער וואס וועט אריינקוקן אין כתבי האר"י ביי די כוונות פון שמחת תורה, ביי שים שלום. ס'דא ווערט געברענגט אויכעט ביי די כוונות פון יעדע טאג ביי קריאת שמע איז דא אזא בחינה ביי והיה אם שמוע און ביי פרשת ציצית אז די דריי מאל הוויות וואס דארטן שטייט איז געמאכט געווארן פון אויגן דאס איז די סוד וואס ביים דאווענען דריי מאל א טאג בעט מיר וטוב יהיה בעיניך לברכנו ס'נאר כביכול מ'בעט דעם אייבערשטן ער זאל קוקן אויף אונז. מיט דעם יוד קי וו קי יוד קי וו קי יוד קי וו קי וואס איז גימטריא עין ח' איז גימטריא מגילה, זאל ער געבן א קוק אויף אונז מיט אזא אויג, און ס'רופט זיך עינא חדא דרחמי, אין קבלה ספרים שטייט אז ס'איז גימטריא מזלא, די לשון הזוהר איז בני, ס'איז א לשון הגמרא אבער הזוהר דאס איז דער עיקר, בני חיי ומזוני, לאו בזכותא תליא אלא במזלא תליא. ס'דא א גרויסער הסבר וואס מיינט דאס אז מען דארף נישט קיין זכותים, ס'גייט מזל, ס'מיינט עפעס א אנדער מזל אינגאנצן, און דער מזלא איז מרמז אויף דעם ענין פון די דריי מאל יוד קי וו קי וואס ס'שיינט אריין אין דעם אור פון פורים, פורים שיינט עס פאר מורא'דיגע מורא'דיגע מורא'דיגע פארנעם וואס דאס איז דער סוד פון קריאת המגילה. מען איז מגלה דעם סוד פון נשמת כל חי, דער אר"י הקדוש זאגט אז דאס אויך בגימטריא ובכן, דאס איז דער סוד וואס אסתר המלכה זאגט ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת, ס'איז דא אמאל א מצב וואס ס'איז לא כדת, ס'קומט מיר גארנישט, הרעותי את מעשיי. אבער אז דו וועסט זוכה זיין מעורר זיין דעם ובכן, וואס דאס איז דער עין חית, ובכן איז דער עין חית, איז אבוא אל המלך אשר לא כדת. דאס בעצם וואס מיר פרובירן זאגן ביי נשמת כל חי. תבורך שמך ה' אלוקינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכינו. ווייל דאס איז דאך ממש אזא מין אזא תרתי דסתרי מיניה וביה. כל חי, כל חי מיינט די לעבעדיגע סחורה. א מענטש איז א לעבעדיגע זאך. און די לעבעדיגקייט פון א מענטשן בחיצוניות איז ממש די העלמה פון זיין נשמה. די זעלבע זאך אויכעט כל בשר, ס'איז דא א כל חי, ס'איז דא א כל בשר, דער כל בשר פון א מענטשן, אזוי ווי דער רב טייטשט, כל בשר, ער איז כולו בשר, ער איז אינגאנצן א פארפליישיגטער, אבער ס'איז דא א סוד, ורוח כל בשר, ס'איז דא א נשמה אין דעם כל חי, און ס'איז דא א רוח אין דעם כל בשר, וויפיל דו ביסט א כל חי'ניק, איינער איז א כל חי אין א אנדערע ענין, איינער איז א כל חי אין תאוות נשים, דארטן לעבט ער א חיים טובים, און איינער איז א כל חי אין תאוות ממון, ער גנב'עט אוואו ער קען, נישט ער גנב'עט, אבער ער איז זיך מורה היתר, און איינער איז א כל חי אין תאוות אכילה, יעדער איינער איז א כל חי אין אנדערע פלעצער, און יעדער איינער איז א כל בשר אין אנדערע פלעצער. ר' גמליאל ראבינאוויטש האט א איד אין ירושלים האט ער אמאל געזאגט תהילת השם ידבר פי ויברך כל בשר זאגט ער יא אפילו א כל בשר א פארפליישיגטער מענטש זאגט מען אים אויכעט יברך כל בשר א כל בשר קען אויכעט פארוואס ווי אזוי ווייל מיר האבן ברוך השם א נשמה מיר האבן א רוח ס'איז דא א נשמת כל חי ס'איז דא א רוח כל בשר און דער נשמת כל חי, די נשמה האט א כח זיך מתגבר זיין אויף דעם כל חי, און דער רוח האט א כח זיך מתגבר זיין אויפן כל בשר, דאס איז די באהאלטנקייט וואס איז באהאלטן אין א מענטשן, די רוחניות'דיגע חלקים פון א מענטש איז אזוי שטארק, ס'איז אזוי טיף, ס'איז אזוי גרויס, און די רגע וואס א מענטש וועט אויפכאפן. מתוך ידיעה און ער וועט זיך מחבר זיין ער וועט מגלה זיין דעם אייבערשטן אפילו די גרעסטע העלמה דעריבער די המשך פונעם פסוק איז די המשך פונעם חלק הלשון פון חזל בנשמת כל חי מן העולם ועד העולם אתה קל. איז די גמרא זאגט, גמרא זאגט אין פסחים, פארוואס רופט זיך די וועלט עולם? ווייל עולם איז לשון נעלם. דער אייבישטער האט בה האט זיך באהאלטן. וואס די באהאלטנקייט איז דער סוד פון וואס מ'האבן גערעדט פריער פון ארץ מצרים מיט ארץ אשור. די באהאלטנקייט איז דער סוד וואס ס'רופט זיך חלל הפנוי מיט שבירת כלים. דעריבער רופט זיך עס מן העולם ועד העולם. ס'איז דא צוויי סארט העלמות, ס'איז דא צוויי סארט העלם, ס'איז דא הסתרה און ס'איז דא הסתרה שבתוך ההסתרה. און דער דער לשון חזל פון נשמת כל חי איז מן העולם ועד העולם. פון איין העלמה ביז די צווייטע העלמה, פון איין העלם ביז דער צווייטער העלם, פון איין הסתרה ביז די צווייטע הסתרה, גלייבן מיר אז אתה קל, קל איז א מורא'דיגער כח פון חסד, חסד קל כל היום, דאס דער סוד פון אתה קל מסתתר, ס'איז דא א סוד פון קל וואס איז כולו חסד, אבער ער איז אזוי מסתתר, ער איז אזוי באהאלטן, דאס איז ממש אזוי אויף יעדער איינער פון אונז, אויף די בריאה גייט אריבער אזא מצב וואס מצד אחד אין א מינוט, אין א סעקונדע קען מען זען דעם אייבערשטן פנים בפנים, און מצד שני אין די זעלבע מינוט קען ווערן אזא העלמה, אזא הסתרה, ס'איז תלוי אלץ אסאך מאל אין סעקונדעס. א מענטש אין א סעקונדע קען ער אריינפאלן אין די ערגסטע פלעצער, און אין א סעקונדע קען א מענטש צוקומען צו די גרעסטע מדריגות. אזוי איז דאס אין אלעס דינג, אין חינוך, אין שלום בית, מען קען קאליע מאכן אין א מינוט אלעס, און מען קען צוקומען אין א מינוט צו די העכסטע, צו די בעסטע. ס'איז מצד אחד א גרויסע התעוררות, ס'איז א גרויסע מוסר זאך, אבער מצד שני איז א מורא'דיגע התחזקות. ווייל נישט קיין נפקא מינה וואס דו האסט געטון ביז איצטער, און ס'איז בכלל נישט קיין נפקא מינה ווי אזוי דו קוקסט אויס ביז איצטער און וואס דו האסט געטון ביז איצטער, דו קענסט אין א רגע ממש קענסטו ווערן איבערגעדרייט. אויף א יציאת מצרים ממש, אויף א קריעת ים סוף, דו קענסט מאכן א בא אל פרעה, דו קענסט אריינברענגען א מכת ארבה דעם אכן רוח הוא באנוש, ווי אזוי איך קען מאכן אזא זאך? ווייל דו האסט א נשמה, דו האסט א רוח, אז דו וועסט מצליח זיין זיך מחבר זיין צו דיין נשמה, אז דו וועסט מצליח זיין זיך מחבר זיין צו דיין רוח, די גאנצע כל חי, די גאנצע כל בשר דיינער וועט בטל ווערן, די גאנצע מן העולם ועד העולם וועט נתגלה ווערן ס'אתה קל. אין וואס איז דאס תלוי? אין דעם, אין דעם מודעות, אין די אינווערנעס, אין דעם מצב פון א קרעכטש, פון א געשריי, פון א ויזעקו, פון א ויצעקו, פון א ויאנחו, און פון א ניגון שירה וזמרה. סאו מען האט פריער דערמאנט אין תורה, אין תורה סמך ד' אין ליקוטי מוהרן, רעדט ר' נחמן פון אז ישיר משה דאס איז דער תיקון אויף חלל הפנוי אין תורה יוד ב' אין צווייטן חלק אין ליקוטי מוהר"ן ס'רופט זיך איה מקום כבודו רעדט ר' נחמן פון שרייען קולות מיר האבן עס מחבר געווען צוזאמען אין דעם שופר ווייל אין תורה נ"ו אין ליקוטי מוהר"ן רעדט ר' נחמן קלאר אז מ'דארף האבן ביידע צוזאמען ס'דארף זיין אן אנחה באמת אבער ס'דארף זיין וענתה השירה הזאת לפניו לעד און ס'איז נישט קיין סתירה, פארקערט ס'איז השלמה, דער קרעכטש מיט דעם ניגון גייט צוזאמען, דאס איז דער סוד פון תורה ותפילה, וואס תורה איז מער ניגון און תפילה איז מער א קרעכטש, א לב נשבר, און די צוויי זאכן, די תורה מיט תפילה, ר' נחמן אין תורה ח' די ערשטע חלק קוקט אים אריין, רופט ער עס אן חמשה חומשי תורה מיט חמשה ספרי תהילים, וואס דאס איז דאס סוד פון כינור של דוד של חמש נימין, סוד פון תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה, ס'האט ביידע, ניגון ושירה וזמרה מיט לב נשבר, ביי די וועלט איז לב נשבר מיט שמחה איז א סתירה, אדער לב נשבר אדער שמחה, ביי ר' נחמן איז פארקערט. לב נשבר מיט שמחה גייט צוזאמען. אין די שיחות הר"ן אין ליקוטי מוהר"ן ר' נחמן זאגט וואס מער לב נשבר באמת נישט קיין עצבות, לב נשבר איז דא מער שמחה, וואס מער שמחה איז דא מער לב נשבר. ר' נחמן ברענגט אז בכיה איז די ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום. בכיה בכיה בכיה איז דאך א מורא'דיגע לב נשבר. זאגט ער די בכיה איז ראשי תיבות בשמך יגילון כל היום, מיט דיין נאמען וועלן מיר זיך פרייען א גאנצן טאג. ר' נחמן ברענגט אז שופר, שופר איז דאך א מורא'דיגע יראה, א מורא'דיגע שבירת הלב. זאגט ר' נחמן, שופר איז ראשי תיבות, שחוק פינו ולשוננו רינה. ס'גייט ביי אים צוזאמען. א שופר קען זיין שחוק פינו? יא. ווייל שופר איז פשוט כפול, שילוש, ריבוע. און דאס איז שיר פשוט כפול משולש מרובע. וואס מיינט השיר יהיה לכם כליל התקדש החג? דאס איז דער סוד פון פסח ביינאכט מצד אחד איז מען כבני מלכים ס'איז א מורא'דיגע יראת הכבוד, אבער מצד שני ס'איז א מורא'דיגע שמחה. ס'איז חירות. וואס היינטיגע שבת האבן מיר גערעדט, שטייט פון חוזה מלובלין, שטייט פון אפטער רב, פון נאך צדיקים, זענען אין ליל שישי פון. פרשת בא, און מען זאגט אונז, מען איז אונז מגלה, וואס איז יציאת מצרים, היינטיגע שבת איז שורש יציאת מצרים, היינטיגע שבת קענסטו זוכה זיין צו אנרירן אין די סודות פון חג הפסח, וואס איז דאס מצרים, יציאת מצרים, עפענען דיין מויל, זינגען צו דעם אייבערשטן. און וואס דארף איך טון? וואס מיר טוען איצטער, די ערשטע זאך רעדן פון דעם, און עס ארויפברענגען אויפן מח, אויפן הארץ, ממילא באקומט מען אביסל רצונות אויף דעם, און מ'דאווענט צום אייבערשטן אויף דעם, מ'עט איינכאפן עפעס א בעסערע ליל שישי, מ'עט איינכאפן א בעסערע פרייטאג, מיט א בעסערע מקווה, ממש כפשוטו, אין די וואסער אין מקווה. אין דעם שאוער מיט די הייסע וואסער און רבונו של עולם פארברען מיר מיין סטרא אחרא, וואש מיר אויס, פרוביר איינכאפן בעסער דעם לכו נרננה, דעם לכה דודי, דעם מזמור שיר ליום השבת, דעם השם מלך, דעם כגוונא, דעם מעריב, דעם קידוש אין שטוב, די זמירות, עס מיינט נישט עפעס אנדערש, דאס מיינט עס, די חלה מיט די פיש מיט די, יא דאס מיינט עס. כפשוטו ממש, נו, דערהער אז אונטער דעם איז באהאלטן עפעס א טיפערער ענין, ווייל בחיצוניות קען עס אויסקוקן כל חי, כל בשר, בפנימיות דאס איז נשמת, דאס איז רוח, און וואס מער דער מענטש ווערט מחובר מיט א ידיעה צו זיין נשמה צו זיין רוח, ער רירט אן אין די העכסטע פלעצער. יעדער איינער פון אונז, דאס איז איינע פון די גרעסטע גילויים פון דעם הייליגן בעל שם. ווען דער בעל שם הקדוש איז ארויפגעקומען אויף די וועלט, און ער שרייט אויס ביז היינטיגער טאג, ליידער ליידער, דער קאמארנער ברענגט אז דער בעל שם האט אליין האט געוויינט, וואס וועט זיין, איך שטעל אויף א תורה אסאך חסידות און צום סוף וועט עס ווערן. איך וויל נישט חס ושלום רעדן אויף א אופן וואס איך מיין נישט טשעפען קיינעם. מיר דארפן די סדר דא. נו קוקט אריין אין קאמארנא היכל הברכה פרשת כי תצא. דער בעל שם הקדוש איז אמאל געגאנגען מיט זיינע תלמידים, ס'איז געקומען מנחה, מ'האט זיך געשטעלט דאווענען מנחה אין א פעלד, און אינמיטן האט דער בעל שם אנגעהויבן צו קלאפן זיין קאפ אויף א בוים, און האט געוויינט, האט געמאכט קולות וברקים. שרייבט דער קאמארנער. די תלמידים האבן פארשטאנען אז עפעס איז דא דאס איז נישט סתם שוין געזען די בעל שם דאווענען אסאך מאל אבער אויף אזא סארט פארנעם די קאמארנער ברענגט אז נאכן דאווענען האבן תלמידים געפרעגט דעם רבי'ן וואס האט ער געזען וואס איז געשען האט ער געזאגט איך האב געזען א מחזה וואס וועט זיין ביז משיח העט קומען און ער האט געזען עס איז דא אין עטליכע גרסאות איינע פון די גרסאות איז האט ער געזאגט איך האב געזען אז פאר משיח העט קומען וועלן זיין רעבעס אזוי ווי קאק מאק, קאק מאק דאס איז אויף אוקראיניש אויף רוסיש די קליינטשיגע שטיקעלעך פרג וואס איז דא אויף די חלות. סעסעם סומסום אדער פרג בערך האט מען אים געפרעגט רבי וואס מיינסטו עס וועט זיין אסאך רעבעס אדער קליינטשיגע האט ער געזאגט אסאך קליינטשיגע. אבער צוגעלייגט א שרעקליכער ווארט, רחמנא לצלן, דער הייליגער קאמארנא שרייבט והם הם יעכבו את המשיח מלבוא. און דער בעל שם וויינט, איך העלף ביי תורת החסידות, און איך גיי, אלץ כדי צו ברענגען די גאולה, און איך גיי גורם זיין מיט מיין תורת החסידות צו מעכב זיין את המשיח מלבוא. געהאקט קאפ אין וועם? וועם? איך זאג, אה, וואס מיינען מיר צו זאגן כדי מ'זאל קענען איצט ארויסגיין אקעגן אלע רעבעס? ניין ניין. מ'דארף, מיר מיינען צו זאגן וואס דער בעל שם הקדוש שרייבט דא. האק דיין קאפ אין ביים און ברענג ארויס טרערן, וועט'ס דיר ראטעווען. דער ביים דאס איז די תורה, דער עץ חיים, נעם דיין קאפ לייג אריין אין ביים און ברענג ארויס טרערן פון דיר, טאמער דו ווילסט ווערן געראטעוועט, טאמער דו ווילסט אז תורת החסידות זאל דיר ראטעווען, דו ווילסט אז די תורת החסידות זאל דיר צוברענגען צו די נשמה, צו דעם רוח, ס'זאל דיר מחבר זיין צו די פנימיות'דיגע כוחות וואס ס'ליגט אין דיר. ס'איז תלוי אין דיר, ס'איז תלוי אין יעדן איינעם. מיר האבן די כוחות אין א משהו, ממש אין א משהו מיט פארשטיין התקשרות צו צדיקים, מיט אמונת חכמים, און גלייבן אין זיך, נאכדעם האט אמאל געזאגט רבי נתן מברסלב, אז דו גלייבסט שוין אינעם אייבערשטן אבער דו גלייבסט נישט אין דיר. א מענטש האט א מענטש פארלירט די אמונה אין כוחות עצמו, ס'איז נישט קיין גאווה, ס'איז ויגבה לבו בדרכי השם, ס'איז גלייבן אין די נשמה דיינע, גלייב אין דעם רוח דיינע, דאס נעמט דעם גאנצן עולם, דעם מן העולם ועד העולם, ס'מאכט אתה קל.

איינע פון די זאכן וואס שטייט אין ספרים דער משך חכמה ברענגט עס פרשת ויגש שטייט א לשון אז יעקב אבינו האט געזאגט אז האט מקריב געווען א קרבן לאלוקי אבי יצחק און איינע פון די הסברים איז יצחק איז א ענין פון דינים, אברהם איז חסד, יעקב איז רחמים, יצחק איז מידת הדין, מצד שני ווייסן מיר אז יצחק זיין נאמען איז יצחק על שם כל השומע יצחק לי. ס'איז דינים אדער ס'איז צחוק? נאר דאס איז טאקע אונזער ארבעט. אז א מענטש זאל קענען מכיר זיין אין דעם אייבערשטן און דערהערן אז אלץ איז לטובתו, אפילו בשעת א מצב פון דינים, ס'איז איינע פון די שווערע נסיונות. ס'דא אין ספרים וואס ס'שטייט אז דעריבער שטייט אין חזל אז די גאולה וועט קומען בזכות יצחק, ס'דא א גמרא אין שבת אויף דעם, ס'איז געבויט אויף א לשון הפסוק אז די גאולה וועט נישט קומען נישט בזכות אברהם, נישט בזכות יעקב, נאר בזכות יצחק. אברהם לא ידענו, לשון הפסוק, אברהם לא ידענו, ישראל לא יכירנו. נישט אברהם, נישט ישראל, נאר יצחק, פארוואס? איז איינע פון די הסברים איז ווייל ס'איז א לשון חזל אגרא דכלה דוחקא, פשוט'ע פשט איז אז די שכר פון שבת וואס מען קומט זיך צוזאמען ביי שבת כלה האט'ס געהייסן ביי די תנאים ואמוראים איז אפילו ס'דא אזעלכע מענטשן וואס זיי פארשטייען נישט אבער די עצם מען קומט זיך דוחק זיין מען באקומט שכר אויף דעם דוחק דאס איז פשוט'ע פשט אבער אין תיקוני זוהר שטייט אז אגרא דכלה דוחקא מיינט אז די שכר פון די שכינה די שכר פון די כלה איז די דוחק. אשר מצרים לוחצים אותם, הלחץ זו הדחק. וואס די הסבר? ווייל אויב א מענטש ווערט מקורב צו דעם אייבערשטן נאר בשעת ס'איז אים גוט, ס'איז א מורא'דיגע זאך, א מורא'דיגע זאך, ס'איז א סך וואס בשעת ס'איז זיי גוט זאגן זיי כוחי ועוצם ידי, ס'איז עכט א נסיון, נסיון העושר. אבער א נסיון העוני איז גרעסער פון נסיון העושר. בשעת א מענטשן גייט אריבער שווערקייטן אבער דאס איז מידת הדין, דאס איז יצחק, נישט אברהם, נישט ישראל, אין שידוכים, אין שלום בית, אין קינדער, אין רוחניות, יעדער איינער אין זיינע עניינים, און ער קען מקריב זיין ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, מ'קען, א מענטש דערהערט. אפילו ביי די העלמה, אפילו ביי די הסתרה, איז ער עומד בניסיון און ער אנטלויפט נישט, ער גייט נישט אוועק, ער איז ממליך דעם אייבערשטן אויף זיך. דאס איז די סוד פון דחיקת השור וואס איז דא אויף כלל ישראל בכלל, אויף יעדן איד בפרט פאר די גאולה, דאס האט א מורא'דיגע.

א מענטש זאגט אוי מ'רעדט דא וועגן ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים, זאגט מען אים ניין, ס'איז ראשי תיבות יצחק, וואס מיינט ישרים? וואס מיינט צדיקים? וואס מיינט חסידים? וואס מיינט קדושים? אז מ'קען דעם מ'דערהערט און מען איז מכיר און מען גיט זיך אונטער צו דעם אייבערשטען אין א מצב פון יצחק, פון א העלמה, פון א הסתרה, און מען גלייבט אז אונטער די העלמה, אונטער די הסתרה איז דא א יצחק לי. ווי שטייט אין עטליכע ספרים, איך דער משך חכמה ברענגט עס אויך דעם טייטש.

איינע פון די פשוטע פשטן איז יוסף וועט נעמען קער האב נישט קיין מורא יוסף איז דארטן יוסף ישית ידו על עיניך איז אזוי ווי אלץ וואס דו קוקסט ארויס יוסף ישית ידו דאס איז די פשוטע פשט אבער ס'איז דא א טייטש א מורא'דיגע טייטש אז יעקב אבינו זאגט רבונו של עולם אוואו גייסטו מיר ארייננעמען אין וואסערע גלות מצרים זאגט אים דער אייבישטער לייג אוועק יוסף אקעגן דיינע אויגן. ווען מ'האט פארקויפט יוסף פאר א עבד, האט ער נישט געחלומט, ער האט נישט געקלערט, אז דער פארקויפן פאר א עבד גייט ארויסברענגען אז ער גייט ווערן א מלך אויף מצרים, און כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, אתם חשבתם לרעה אלוקים חשבה לטובה, יוסף האט עס נישט געזען דעמאלטס. זאגט דער אייבישטער פאר יעקב ויוסף ישית ידו על עיניך, נעם יוסף לייג אים אוועק אויף דיינע אויגן. גייסט אריין א שוועריגקייט? גלייב אז אפילו יצחק, אפילו די מצב פון דינים, צדיקים, חסידים, קדושים, יוסף ישית ידו על עיניך, דאס איז אונזער ארבעט, איינע פון די ארבעט וואס מען פאדערט פון אונז, דאס איז דאס סוד פון גאולת מצרים, דאס איז דאס היינטיגע שבת. גיי ארויס פון דיין מיצר, גיי ארויס פון דיינע מיצרים, און איינע פון די עניינים פון יציאת מצרים, מען זעט אין די פרשה אפאר מאל, איז דער עיקר ס'זאל נישט זיין קיין גלות הדעת, דער גלות רופט זיך אן אין קבלה ספרים און אין זוהר גלות הדעת, די עיקר גלות מצרים איז אז דער דעת איז אין גלות, אז די מח איז אין גלות. ווען א מענטש זאל ארויסגיין פון גלות הדעת, דאס די גאנצע על פי קבלה דאס די גאנצע סוד פון גלות מצרים. דאס איז נישט קוצר רוח? די רבי רעדט דא פון דעם קוצר רוח? מ'קען עס אנרופן קוצר רוח אבער ס'עכט, די גאנצע קוצר רוח נעמט זיך ווייל מ'רעדט זיך איין אז מ'דארף האבן עבודות קשות, מ'רעדט זיך איין אז מ'איז א מענטש, א מענטש, אין הכי נמי, ס'איז דא שווערקייטן אויף די וועלט, אבער די גאולה און די ישועה און די רחמי השם און די חסדי השם איז אזוי גרויס, אזוי העכער, העכער פון אלע, העכער פון אלעס. עס איז נישט קיין גרינגע זאך, ווייל ווען א מענטש פייניגט זיך מיט די קלייניגע צרות, ער פייניגט זיך, אבער מען זאגט אים, זיי קלוג, הייב זיך אויף אין א העכערע פלאץ, לייג זיך אריין אין דיין נשמת, לייג זיך אריין אין דיין רוח, לייג זיך אריין אין דעם אתה קל, לייג זיך אריין אין דיינע רוחניות'דיגע כוחות וואס דו האסט ביי דיר אינעווייניג, דאס איז די ארבעט, די אלע מכות שטייט למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ, אלס למען תדע, דער אייבערשטער רופט זיך אויס דור דעה, אתה הראת לדעת, די גאנצע יציאת מצרים איז געווען אז מען גייט ארויס, הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי אתכם לי לעם, מיינט אז מ'זאל, ברענג זיך צו צו א העכערער דעת. גיי ארויס פון דיין קטנות המוחין און גיי אריין אביסל אין גדלות המוחין. יעדער איינער פון אונז קען עס טון. דארף זיך נאר צושטעלן און גלייבן. די גאולה איז בזכות יצחק. דאס מיינט די גאולה איז ווען דו עסט מכיר זיין אז אפילו אין די מצב פון יצחק איז עכט יצחק דער אייבשטער באהאלטן דארטן יוסף יוסף ישית ידו על עיניך דער אייבשטער זאל העלפן שכוח שכוח פאר די הכנסת אורחים פאר דעם מצב פון דעם ליל שישי דא ביי דיר ערב שבת בא האבן די מיה פון יציאת מצרים יישר כח פאר רבי אברומי דרעמער דער וועלכער האט אויפגעבויעט די חבורה חבורה דמאנסי יעדע וואך די חבורה נישט פארגעסן ברכה אחרונה